ספר יחזקאל פרק י ט, היינטיגע פרק איז א קינה, הייסט א שיר, א פאעם פון קינה פון טרויער אויף א צרה וואס איז געשען, און איז אויכעט בדרך משל, און אויכעט אנדערש באמת ווי די פריערדיגע קינות משלים וואס מיר האבן געהאט, שטייט נישט קלאר וואס די נמשל איז, ממילא די מפרשים שטעלן זיך פאר וועגן וואס מען רעדט דא, ס'איז פשוט. אז ס'רעדט זיך וועגן די געוויסע לכאורה צוויי מלכים, צוויי פון די לעצטע מלכים פון מלכות יהודה, וואס זייער מלכות איז נישט געלונגען, זיי זענען געגאנגען אין גלות, אדער זיי האבן פארלוירן זייער מלוכה. און דער משל, ס'דא צוויי משלים באמת אין די פרק, צוויי משלים אין די קינה בעצם. די ערשטע משל איז א משל פון א לייב, ס'איז נישט סתם א משל פון א לייב, נאר א קאמפליצירטע משל פון א לייב, א משל פון א מאמע לייב, אמך לביאה, וואס האט געהאט צוויי קינדער, צוויי יונגלעך לייבן, וואס זיי זענען ביידע אויפגעוואקסן צו ווערן גרויסע לייבן, און ביידע פון זיי האבן נישט געהאט קיין גוטע סוף, צום סוף נאכדעם וואס זיי זענען געווען גרויסע לייבן, געמאכט פארצוקט מענטשן, און אזוי ווייטער, האבן זיך צוזאמגענומען מענטשן ארום זיי, און זיי גענומען. איינער קיין מצרים און די צווייטע קיין בבל. דאס הייסט, לייגט אראפ די נביא אזוי ווי א משל אז מען נעמט א לייב און לייגט אים אין אזא ליש, א חח הייסט עס, מען שלעפט אים קיין מצרים און קיין בבל און מיט דעם, לכאורה דארף זיך עס רעדן די ערשטע וועגן די מלך י, מלך יהואחז וואס דער מלך מצרים פרעה האט אים גענומען קיין מצרים, און די צווייטע דארף זיך רעדן וועגן יהויקים אדער יכניהו יהויכין, איינער פון די צוויי מלכים פון יהודה, ס'דא פארשידענע גרסאות פונקטליך אין די מעשה, יהויכין איז זיכער, אפשר יהויקים אויכעט, וואס זענען געגאנגען קיין מצרים, אדער קען זיך רעדן אויכעט וועגן א דריטע וועגן צדקיהו וואס איז אויך געגאנגען, סארי נישט קיין מצרים נאר קיין בבל, דאס איז איינער פון די צוויי אדער דריי מלכים, דארף זיך רעדן די צווייטע, ועל כל פנים ס'רעדט זיך וועגן די מלך יהודה וואס האט פארלוירן זיין מלוכה, געווארן אויס גרויסע לייב, א פארכאפטע לייב. צווייטע חלק פון די פרק איז א משל פון א גפן וואס האט געהאט גרויסע ברענטשעס ווי אזוי מ'האט שוין געזען אין פריערדיגע פרק אויך כנסת ישראל הייסט א גפן געהאט גרויסע ברענטשעס און ביז דערווייל האט זיך עס צובראכן פארברענט האט נישט געהאט קיין ברענטשעס איז לאמיר לערנען אביסל מער בפרטיות זאגט די נביא אזוי די אייבערשטער זאגט פאר די נביא שא קינה הייב אויף א קינה זאג א קינה שטעל דיך אויף זאגן דרש'ענען א קינה אויף נשיאי ישראל די נשיאים ס'הייסט די מלכים פון די אידן זאג אזוי מה אמך לביאה וואס דיין מאמע איז געווען א לביאה א לביאה הייסט א מאמע לייב א לייב זי האט זיך געדרייט צווישן די לייבן, צווישן די כפירים, די יונגע לייבן, האט זי אויפגעוואק האדעוועט אירע קינדער, אירע גורים, און איינער פון זיי איז געווארן א גרויסער כפיר, זעט אויס כפיר איז אביסל א גרעסערע לייב, ער האט זיך געלערנט צו פארצוקן, פארצוקט אפילו מענטשן, אבער ביזדערווייל זעט אויס, רש"י זאגט אז די טבע איז א לייב נאכדעם וואס ער פארצוקט א מענטש, געווענטליך, נישט אלעמאל פארצוקט ער מענטשן, אבער די רגע וואס ער האט טועם געווען די טעם פארצוקן מענטשן, לויפט ער ווייטער נאך די מענטשן, ממילא די מענטשן האבן זיך צוריק געגענגד אפ אויף אים, און מען האט אים צאמגענומען מען האט אים געכאפט אין א שחת אין א טרעפ און מען האט אים געברענגט מיט חחים אין אזעלכע הוקס אדער עפעס א ליש אזא סארט זאך קיין מצרים שוין האט די מאמע געזעהן אז ס'איז פארלוירן זי האט פארלוירן איר תקווה איר לייב וואס זי האט אויפגעהאדעוועט איז נישט שוין מער נישט קיין לייב איז פארכאפט האט זי גענומען נאך איינע פון אירע יונגע לייב נאך איינע פון אירע גורים מאכן געמאכט א כפיר האט זיך אויך געדרייט צווישן די לייבן און געווען א גרויסע כפיר האט זיך געלערנט צו טורף זיין. און ער האט כנראה פארציקט מענטשן, און ער האט צובראכן, ס'שטייט וידע אלמנותיו, רש"י איז נישט קלאר צו ס'מיינט אז ער האט כאילו געהארגעט מענטשן און מאנען ס'איז געווען זייער אלמנות, אדער אפשר מיינט עס שטעט, דא מפרשים וואס ווילן לערנען ס'מיינט שטעט, וואס שטייט ועריהם החריב. בקיצור חרוב געמאכט ארץ ומלואה מקול שאגתו געמאכט זייער גרויסן געשריי, דאס איז לכאורה פון א צווייטע, די צווייטע לייב דא זעט אויס א שטערקערע קעניג געווען. און ביז דערווייל די זעלבע זאך איז געשען, די גוים ארום און ארום, די מדינות האבן זיך צוזאמגענומען אויף אים, האבן געלייגט אויף אים א רשת, און געכאפט, יעצט האט מען אים געכאפט, האט אים געברענגט אין א סוגר, אין א קעידזש, און זיי האבן אים געברענגט צום מלך בבל מיט מצודות, כדי למען לא ישמע קולו עוד על הרי ישראל, מען דארף מער נישט הערן די געשריי, די קול פון די לייב אין די בערג פון ישראל, ס'הייסט כאילו א משל, א לייב דרייעט זיך אין די בערג, מען הערט ווי ער שרייט, אזוי דער מלך גייט מער זיך נישט, מען גייט מער נישט הערן די קול פון דעם מלך. און יעצט גייט די קינה ווייטער ער זאגט מיט א משל פון א גפן זאגט אמך דיין מאמע דיין מאמע מיינט דא קען זיין ס'מיינט כאילו ממש די צוויי מלכים פון וואס מען רעדט זענען געווען ברידערס לויט ווענדט זיך לויט וואס די נמשל פון די משל איז אדער מאמע מיינט כנסת ישראל הייסט די מאמע כביכול די כללות פון די אידן זי איז געווען על מים מדומה בדמך הייסט זי איז מדומה על מים שתולה זי איז געווען איינגעפלאנצט אויף א גרויסע פלאץ פון אסאך וואסער געהאט אסאך פירות, גרויסע ברענטשעס, פון אסאך וואסער געווען, זיי האבן געהאט גרויסע מטות עוז, צו א שבט מושלים, דאס שטימט מיט די משל, דאס הייסט, א שבט מושלים הייסט די שטעקן פון א פון א הערשער, פון א אזוי ווי א שבט הייסט ממש על שם דעם, יא, ס'איז דא א קעניג, שבט מיהודה, יא, ס'איז א קעניג וואס האט ער שטייט מיט א שטעקן, איז יעצט ס'שטימט זייער גוט מיט די משל פון א גפן, א גפן געבט ארויס ברענטשעס, יעדע איינע פון זיי איז א גרויסע שטעקן, שבט פאר די מושלים, און דאס איז געווען דער גרויסער גפן. און זי איז געוואקסן גרויס, דער דער גפן האט זיך ארומגעדרייט צווישן גרויסע בראנטשעס, מען קען זען פון אלע בראנטשעס פון דערווייטן אזוי הוי זייער הויעך, ביז דערווייל מיט א גרויסע כעס איז ער צעריסן געווארן, אפגעריסן געווארן, אראפגעווארפן צו דער ערד, עס איז געקומען א שטארקע ווינט און צו אלע פירות זיינע זענען צעבראכן געווארן צוטרוקנט געווארן, עס איז געקומען א פייער און פארברענט די שטעקענעס, כאילו אזוי ווי מען זעט א שטעקענעס איז פון האלץ, דאס איז כאילו די גפן ווען עס ווערט אזווי א שטעקן און אקעגן דעם עס קומט א פייער און פארברענט ואתא נורא ושרף לחוטרא האט פארברענט די שטעקן, און יעצט ווי איז די גרויסע גפן? זי איז איינגעפלאנצט נישט אין א פלאץ ווי גרויסע וואסער זענען דא ווי עס קען וואקסן שטארק, זי איז איינגעפלאנצט אין א מדבר, דאס הייסט א משל אויף די גלות, כנסת ישראל איז בגלות אין א א ארץ ציה א א דארשטיגע פלאץ, און עס קומט ארויס א פייער פון אירע בדים און עס עסט די פייער פון איר אליינס עסט אירע פירות, און זי האט מער נישט קיין מטה עוז קיין שבט מושלים, דאס איז די קינה ותהי לקינה, וואס הייסט לכאורה מען זאל עס קובע זיין דעם קינה צו וויינען אויף די מלכות ישראל אויף די כנסת ישראל וואס גייט אין גלות.